בעזרת השם יתברך, מסכת יומא, דף מ ג, הייבן מיר אן דף מ ב עמוד ב, זעכצן שורות פון אונטן, אמר עולא, איז אזוי, נעכטן האבן מיר געזען א מחלוקת רב ושמואל, צו ביי א פרה אדומה איז שחיטה כשרה בזר צו נישט, רב האט געלערנט אז שחיטה פסולה בזר, און שמואל האט געלערנט שחיטה כשרה בזר ביים פרה אדומה, איז היינט עמיר זען ווי די גמרא וועט ברענגען דא די אלע דרשות וואס מ'דרשנ'ט פון די פרשת פרה אדומה, איז כדאי מיטצוהאלטן מיט א חומש פרשת חוקת, זעהן ווי מ'דרשנ'ט דא די אלע פסוקים, איז אזוי, אמר עולא האט עולא געזאגט, כל הפרשה כולה, די גאנצע פרשה פון פרה אדומה, משמע מוציא מיד משמע, ומשמע ממילא, ס'טייטש אזוי, אזוי ווי מ'וועט זעהן דא אין די המשך, אז בעצם נארמאל אז מ'לערנט א פרשה איז די גאנצע פרשה געזאגט געווארן צום זעלבן מענטש וועגן די זעלבע מענטש, דא עמיר זעהן אין די המשך פון די פסוקים פון פרשת פרה אדומה, אז מ'לערנט די פסוקים מ'רעדט פון איין מענטש, לאמיר זאגן מ'רעדט פון אלעזר הכהן, פלוצלינג קומט מען אן צו א פסוק, וואס די פסוק, דרשנ'ט מען אז מ'רעדט מער נישט פון אלעזר הכהן, ס'טייטש פון די פסוק און ווייטער טוישט זיך, מ'רעדט מער נישט פון די זעלבע מענטש פונעם פריעדיגע פסוק, דאס טייטש משמע מוציא מיד משמע אז די פסוק טוישט זיך, ס'איז אנדערש פון די פריעדיגע פסוק, משמע ממילא איז פשט אז מ'רעדט יא פון די זעלבע מענטש פון די פריעדיגע פסוק, איז אזוי, עמיר יעצט זעהן אויף וואס ער גייט ארויף און וואס ער מיינט דא. איז לאמיר אנהייבן די ערשטע פסוק פון פרשת חוקת, וידבר ה' אל משה לאמור, פסוק ב', זאת חוקת התורה אשר ציוה ה' לאמור, דבר בני ישראל, ויקחו אליך פרה אדומה תמימה אשר אין בה מום אשר לא עלה עליה עול, פסוק ג', ונתתם אותה אל אלעזר הכהן, והוציא אותה אל מחוץ למחנה ושחט אותה לפניו, דרשנ'ט מען פסוק ג' אזוי, ונתתם אותה אל אלעזר הכהן, אותה לאלעזר, ולא לדורות לאלעזר, וואס טייטשט בעצם עמיר זעהן אסאך מאל ווערט דא דערמאנט אלעזר הכהן, וואס אלעזר הכהן איז געווען די סגן כהן גדול, איז דרשנ'ט מען פון דעם שטייט אותה אז די אלע פלעצער וואס שטייט אלעזר הכהן מיינט דווקא די ערשטע פרה אדומה וואס מ'האט געמאכט אין די מדבר, דארט איז געזאגט געווארן אז אלעזר הכהן דארף טוהן געוויסע עבודות, אבער לדורות ווען מ'וועט מאכן די פרה אדומה דארף מען נישט אלעזר הכהן זאל טוהן די עבודות, מ'דארף אויך נישט די סגן כהן גדול זאל טוהן די עבודות, נאר וואס דען? איכא דאמרי לדורות בכהן גדול, ואיכא דאמרי לדורות בכהן הדיוט. ס'טייטש די אלע עבודות וואס ווערט דערמאנט דארט אלעזר הכהן, און ס'דא וואס זאגן, ס'דא איין מאן דאמר וואס זאגט, אז לדורות דארף עס נישט אלעזר הכהן טון, דארף עס נישט די סגן כהן גדול טון, נאר דער כהן גדול אליין טוט עס, א צווייטער מאן דאמר זאגט ניין, אז נישט די כהן גדול דארף עס טון, נאר יעדער כהן הדיוט קען עס טון, יעצט דאס איז נאר פארשטייט זיך די אלע פסוקים וואס ווערט דארט דערמאנט אלעזר הכהן, וואס אויף דעם קען מען זאגן אז לדורות דארף עס א כהן גדול טון, צו א כהן הדיוט טון, אבער מ'עט זען אז אפילו ביים ערשטן פרה אדומה איז דא פסוקים וואס גייט טאקע נישט ארויף אויף אלעזר הכהן, דאס מיינט טאקע א צווייטער כהן, אויף דעם קריגט מען זיך נישט, מען רעדט נאר די פסוקים וואס גייט ארויף אויף אלעזר, אז פארשטייט זיך לדורות דארף דאס נישט זיין אלעזר, און ס'דארף אויך נישט זיין קיין סגן. פרעגט יעצט די גמרא, בשלמא למאן דאמר לדורות בכהן הדיוט שפיר, לויט דעם מאן דאמר וואס האלט אז לדורות דארף עס נישט זיין די סגן כהן גדול נאר יעדער כהן, איז שטימט עס, פארוואס, ווייל ווער דען זאל עס זיין? אז ס'קען נישט זיין אלעזר הכהן, ס'קען נישט זיין קיין סגן, נעמט מען א פשוטע כהן. אלא מאן דאמר לדורות בכהן גדול מנא ליה. אבער פון ווי נעמט זיך א לימוד אז מען זאל זאגן נישט אלעזר נאר די אמת'ע כהן גדול? פון ווי לערנט מען דאס ארויס? ענטפערט די גמרא, גמר חוקה חוקה מיום הכיפורים, ביי יום כיפור שטייט חוקת עולם, ביים פרה אדומה שטייט חוקת עולם, לערנט מען א גזירה שווה לויט די מאן דאמר, די אנדערע מאן דאמר האלט נישט פון די גזירה שווה, אבער לויט די מאן דאמר לערנט מען א גזירה שווה, אז די אלע עבודות וואס שטייט ביי דעם אלעזר איז לדורות טוט עס די כהן גדול. זאגט יעצט עולא ווייטער, שטייט ווייטער אין די פסוק פסוק ג' והוציא אותה שלא יוציא אחרת עמה, פון והוציא אותה לערנט מען ארויס אז דווקא די פרה אדומה אליין טראגט מען ארויס מחוץ למחנה, אבער מען טראגט נישט ארויס א צווייטע פרה מיטן פרה אדומה מחוץ למחנה, פארוואס זאל מען וועלן ארויסשלעפן א צווייטע פרה מיט איר, ווייל בעצם מען קען נישט שלעפן די פרה אדומה מיט א שטריק, ווייל ס'דארף דאך זיין אשר לא עלה עליה עול, מ'קען נישט ארויף לייגן א עול אויף דעם, מ'קען נישט ארויף לייגן א שטריק אויף דעם, און ממילא אפשר דא א פאטענט, אז מ'וויל די פרה אדומה זאל גיין און ער גייט נישט, העט מען נעמען א צווייטן פרה, אזוי העט ער נאכגיין די צווייטע פרה. שטייט דא אבער ניין והוציא אותה מ'טאר נישט ארויס נעמען א צווייטע פרה מיט איר. כדתנן, ברענגט די גמרא א משנה אזוי ווי מ'האט געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט אין פרה, לא היתה פרה רוצה לצאת, טאמער די פרה וויל נישט ארויס גיין, אין מוציאין עמה שחורה, טאר מען נישט ארויס נעמען א צווייטע שווארצע קי, נישט קיין פרה אדומה סתם א קי, פארוואס? שלא יאמרו שחורה שחטו, מענטשן זאלן נישט זאגן אז מען האט גע'שחט'ן א שווארצע קי, און ממילא מעג מען נאר ארויסנעמען די פרה אדומה אליין, און די זעלבע זאך ואין מוציאין עמה אדומה, אפשר זאל מען ארויסנעמען א צווייטן פרה אדומה, דאס טאר מען אויך נישט, פארוואס? שלא יאמרו שתיים שחטו, מען זאל נישט זאגן אז מען האט גע'שחט'ן צוויי, צוויי פרה אדומות, וואס איז די פראבלעם שעכטן צוויי פרה אדומות? איז דער רשי ברענגט צוויי פראבלעמען, קודם כל איז דא א פראבלעם מען טאר נישט עוסק זיין מיט א צווייטע עבודה בשעת מען טוט די עבודה פון פרה אדומה, ממילא טאר מען נישט עוסק זיין אפילו אין די עבודה פון א צווייטע פרה אדומה, מ'טאר נישט שעכטן א צווייטע, מ'טאר גארנישט טון, בשעת מ'טוט די עבודה פון פרה אדומה, חוץ דעם וואס מ'העט באלד בפירוש זעהן א לימוד שטייט ושחט אותה, אז מ'טאר נישט שעכטן א צווייטע צוזאמען מיטן פרה אדומה, און במילא, אז כדי מענטשן זאלן נישט זאגן אז מ'שעכט צוויי פרה אדומה'ס, טאר מען נישט ארויסשלעפן א צווייטע פרה אדומה מיט די ערשטע, איז יעצט דאס איז די טעם אז מ'טאר נישט ארויסשלעפן צוויי, רבי אומר, רבי זאגט לא מן השם הוא זה, מ'דארף נישט דעם טעם, אלא נאר משום שנאמר, וואס שטייט אין פסוק אותה שטייט והוציא אותה, אותה מיינט לבדה, מען דארף נישט קיין טעמים דא, ס'איז א פשוט'ע לימוד פון אותה אז נאר איר מעג מען ארויס שלעפן נישט קיין צווייטן, זאגט גמרא ותנא קמא הא כתיב אותה, וואס טאקע געבט די תנא קמא א טעם שטייט דאך קלאר אין פסוק נאר די פרה אדומה אליין, ענפערט די גמרא מאן תנא קמא ר' שמעון היא, דאס איז ר' שמעון דדריש טעמא דקרא, וואס ר' שמעון איז דורש טעמא דקרא, רשי ברענגט דא, ווי זעהט מען אז ר' שמעון איז דורש טעמא דקרא? און וואס שטייט אין פסוק לא תחבול בגד אלמנה אז מען טאר נישט ממשכן זיין א בגד פון א אלמנה, איז דא א מחלוקת צווישן רבי יהודה און רבי שמעון, וואס רבי יהודה האלט אז מען טאר נישט ממשכן זיין א בגד פון א אלמנה נישט קיין חילוק א רייכע אלמנה און נישט קיין חילוק א ארעמע אלמנה, די תורה זאגט לא תחבול בגד אלמנה, רבי שמעון אבער איז דורש טעמא דקרא, רבי שמעון זאגט ס'איז דא א טעם פארוואס די תורה זאגט עס, די טעם איז טאמער די אלמנה העט זיין א ארעמאן און מען העט ממשכן זיין איר בגד, אז מען איז ממשכן עפעס אן ארעמאן א בגד פון ארעמאן דארף מען דאך עס צוריק ברענגען יעדע נאכט ער זאל קענען שלאפן מיט דעם, און ממילא דער איד, דער מלוה, עט זיך דרייען ביים אלמנה יעדן טאג, יעדע נאכט עט ער צוריק ברענגען די בגד, יעדן טאג אוועק נעמען די בגד, עט ארויס גיין שמועות אז ער זינדיגט, דאס איז דער טעם פארוואס מען טאר דאס נישט טון, און ממילא זאגט רבי שמעון דאס איז דווקא טאקע ביי א ארעמע אלמנה, נישט ביי א רייכע אלמנה, איז דא אויך, זאגט רבי שמעון, אז ס'דא א טעם פארוואס מען טאר נישט ארויס שלעפן א צווייטן פרה אדומה מיט איר, כדי מענטשן זאלן נישט זאגן אז מען האט געשאכטן צוויי, מאי בינייהו, ס'טייטש וואס העלפט אונז דא דער טעם, ווי כאפט מען א נפקא מינה? ענטפערט די גמרא, איכא בינייהו, דאפיק חמור בהדה, ס'טייטש טאמער מ'עט נעמען א חמור צוזאמען מיטן פרה, די פרה וויל נישט גיין, מ'נעמט א חמור צוזאמען מיטן פרה. לויט רבי, שטייט אין פסוק אותה, מ'טאר גארנישט ארויסנעמען צוזאמען מיט פרה אדומה. אבער לויט ר' שמעון, וואס ר' שמעון איז דורש טעמא דקרא, די גאנצע טעם פארוואס מ'טאר נישט ארויסנעמען א צווייטן מיט איר, אז מענטשן זאלן נישט זאגן מ'האט גע'שחט'ן דעם צווייטן. דא ביים חמור קיינער עט זיך נישט איינרעדן אז מ'האט גע'שחט'ן א חמור אנשטאטס דעם פרה אדומה, איז דא העט מען מעגן. זאגט אונז די גמרא ווייטער עולא דרש'נט ווייטער שטייט ווייטער אין פסוק פסוק ג' ושחט אותה האמיר פריערט געשמועסט טאקע די לימוד שלא ישחט אחרת עמה אז מען טאר נישט שעכטן א צווייטן צוזאמען מיט די פרה אדומה לפניו שטייט ושחט אותה לפניו איז דאס האט מען שוין נעכטן געזען א מחלוקת פון רב ושמואל לרב שלא יסיח דעתו ממנה רב לערנט פון לפניו אז דאס גייט אלעס ארויף אויף אלעזר הכהן, אלעזר הכהן איז דער וואס דארף שעכטן, און פון לפניו לערנט מען ארויס אז ער טאר נישט מסיח דעת זיין, לשמואל, שמואל האמיר געזען האלט פארקערט, שיהא זר שוחט ואלעזר רואה, שמואל האלט אז די שחיטה איז כשרה בזר, און ממילא ושחט אותה לפניו מיינט אז אלעזר הכהן קוקט צו, אבער נישט ער אליין שעכט. נאר אפילו א זר א צווייטער מעג אויך שעכטן. ווייטער פסוק ד', שטייט ולקח אלעזר הכהן מדמה באצבעו, פארוואס ווערט דא ווייטער דערמאנט אלעזר? מ'האט דאך שוין דערמאנט אלעזר, נאר וואס דען? זאגט עולא לשמואל לאהדורה לאלעזר, לויט שמואל קומט דער פסוק אונז זאגן אז דאס גייט צוריק צו אלעזר, ווייל אזוי ווי מ'האט דאך געזען, שמואל האט געהאלטן אז די שחיטה פון פסוק ג' ושחט אותה לפניו מיינט נישט אלעזר שעכט, נאר אפילו א זר שעכט, און במילא וואלט מען אפשר געמיינט אז דא רעדט מען אויך פון א זר, איז דאס איז א דוגמא פון משמע מוציא מיד משמע, די פסוק זאגט ס'ענדיגט זיך דא מיטן זר, דא גייט מען צוריק צו אלעזר, אלעזר איז דער וואס דארף מאכן קבלת הדם, אזוי לערנט שמואל, ווייטער לרב, לויט רב דארף איך דאך נישט דא האבן אלעזר, ווייל איך ווייס דאך שוין אז די שחיטה דארף מאכן אלעזר, איז דער פסוק ממשיך, איז די קבלה דארף אלעזר אוודאי אויך מאכן, נאר וואס דען פארוואס שטייט דא נאכאמאל אלעזר לויט רב, הוה מיעוט אחר מיעוט, קומט אויס אונז האבן דא צוויי מאל א מיעוט, צוויי מאל שטייט אלעזר די צווייטע מאל איז איבעריג, ואין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות, דאפילו כהן הדיוט, אז ס'דא צוויי מיעוטים איז דאך די כלל אין מיעוט אחר מיעוט אלא רבות, און במילא לערנט רב אז דא די קבלת הדם דאס קען אפילו א כהן הדיוט טוהן, און במילא קומט אויס אזוי, די שחיטה איז דא א מחלוקת רב ושמואל, רב זאגט דווקא אלעזר, און שמואל זאגט אפילו א זר אויך, ווען עס קומט צו די קבלת הדם איז רב זאגט א כהן הדיוט און שמואל זאגט דווקא אלעזר, און במילא קומט אויס אזוי, אונז האבן דאך אנגעהויבן די סוגיא אז ס'דא א מחלוקת, דארט ווי מ'האט געדארפט האבן אלעזר הכהן ביים ערשטן פרה אדומה לדורות צו מ'דארף האבן א כהן גדול, צו אפילו א כהן הדיוט אויך, און ממילא העט אויסקומען לגבי די פרה אדומה לדורות העט אויסקומען אזוי, לויט רב איז די שחיטה העט זיין אדער דורך א כהן גדול אדער דורך א כהן הדיוט אזוי ווי מ'האט געזען ווענדט זיך אין די מחלוקת, די קבלת הדם לדורות איז זיכער אז א כהן הדיוט קען דאס טון, ווייל אפילו ביים ערשטן פרה אדומה האט דאך רב יעצט געזאגט אין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות, מה שאין כן לויט שמואל איז לדורות די שחיטה קען א זר מאכן, אזוי ווי ביי די ערשטע פרה אדומה, אוודאי די שחיטה איז כשרה בזר, מה שאין כן די קבלת הדם איז תלוי אין די מחלוקת, אדער די כהן גדול דארף דאס טון, אדער א כהן הדיוט קען דאס טון. יעצט פסוק ה' שטייט נישט דא, עולא ברענגט נישט פסוק ה' די דרשות, נאר וואס דען אבער די מפרשים צייכענען צו אז בעצם אין פסוק ה' שטייט נישט כהן צו אלעזר שטייט ושרף את הפרה לעיניו את עורה ואת בשרה ואת דמה על פרשה ישרוף, און ממילא טאקע לויט רב, איז דאס א המשך פון די פריערדיגע פסוק אז די שריפת הפרה איז אויך אין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות מען רעדט דא פון א כהן הדיוט, לויט שמואל רעדט מען דא ווייטער פון אלעזר און ממילא איז עס תלוי אין די מחלוקת צי דאס איז די כהן גדול צי דאס איז א כהן הדיוט, זאגט אונז די גמרא ווייטער פסוק ו' ולקח הכהן עץ ארז ואזוב ושני תולעת, און די פסוק איז ממשיך והשליך אל תוך שריפת הפרה אז מען נעמט דעם עץ ארז די אזוב און די שני תולעת און מען ווארפט עס אריין אין פייער, יעצט דא ווערט נאכאמאל דערמאנט ולקח הכהן פארוואס שטייט דא נאכאמאל הכהן? איז אזוי, לשמואל, לויט שמואל, וואס שמואל האלט אז ביז יעצט ווערט די עבודה, ווערט געמאכט די קבלה, ווערט געמאכט די שריפה, אלעזר, איז פון דא און ווייטער שטייט הכהן, דאפילו בכהן הדיוט, דא איז ווייטער נאך א דוגמא פון משמע מוציא מיד משמע, אז די אריינווארפן די פייער דאס קען א כהן הדיוט אויך טון, און לדורות פארשטייט זיך העט א כהן הדיוט דאס טאקע קענען טון, אפילו לויט די מאן דאמר אז אלעזר איז דווקא א כהן גדול לדורות, איז דאס דא די אריינווארפן דעם עץ ארז די אזוב ושני תולעת דאס איז יעדער מודה דאס העט א כהן הדיוט קענען טוהן לויט שמואל לרב לויט רב אז מען רעדט דא שוין פון א כהן הדיוט ווייל רב האט דאך שוין געזאגט אין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות איז פארוואס שטייט דא נאכאמאל הכהן איצטריך מען דארף דא נאכאמאל האבן הכהן ווייל סלקא דעתך אמינא איך וואלט ווען געמיינט כיוון דלאו גופה דפרה נינהו לא ליבעי כהן, אז דאס איז דאך נישט קיין ארבעט מיט די גוף הפרה, דאס דאך עץ ארז אזוב ושני תולעת מ'ווארפט עס אריין אין פייער, קען זיין דא דארף מען אינגאנצן נישט קיין כהן, קא משמע לן, פאר דעם שטייט דא נאכאמאל הכהן, און ממילא קומט אויס לויט רב איז דאס א דוגמא פון א משמע ממילא, וואס טייטש מ'איז ווייטער מ'רעדט דא ווייטער פונעם זעלבן מענטש פונעם כהן הדיוט, דאס אז מ'דארף אריינווארפן עץ ארז אזוב ושני תולעת, דאס סיי לויט רב און סיי לויט שמואל מאכט א כהן הדיוט, ביים ערשטן פרה אדומה און פארשטייט זיך לדורות אויך. ווייטער, פסוק ז', וכיבס בגדיו הכהן, שטייט נאכאמאל הכהן. וואס דארף שטיין נאכאמאל הכהן, מען רעדט דאך שוין פונעם כהן הדיוט. נאר וואס דען, פון הכהן לערנט מען ארויס בכיהונו, אז ער דארף גיין אנגעטוהן מיט די בגדי כהונה, ער קען נישט גיין סתם מיט בגדי חול. שטייט ווייטער אין פסוק, וטמא הכהן עד הערב. איז ווייטער וואס שטייט נאכאמאל הכהן, נאר וואס דען מען לערנט פון דא כהן בכיהונו לדורות אז דאס אז דער כהן הדיוט דארף גיין אנגעטוהן מיט זיין בגדי כהונה דאס איז נישט נאר ביים ערשטן פרה אדומה נאר אויך לדורות דארף מען גיין אנגעטוהן מיט די בגדי כהונה פרעגט די גמרא הניחא למאן דאמר לדורות בכהן הדיוט שפיר לויט די מאן דאמר אז לדורות טאקע די אלע עבודות וואס אלעזר הכהן האט געטוהן איז לדורות טוט א כהן הדיוט, פארשטייט זיך אז מען דארף האבן א לימוד אז די כהן הדיוט דארף גיין מיט בגדי כהונה, אלא למאן דאמר לדורות בכהן גדול, השתא כהן גדול בעינן, בכיהונו מיבעיא, וואס טייטש אז ס'איז דא עבודות, נישט די עבודה, דא רעדט מען אוודאי פון עבודות וואס א כהן הדיוט קען טון, אבער טאמער די אלע עבודות וואס אלעזר דארף טון, איז לדורות דארף דאס א כהן גדול טון, איז כל שכן אז מען דארף דא האבן בגדי כהונה, און ווי די ראשונים זענען מסביר ווייל ס'פאסט נישט צו זאגן אז ס'דא געוויסע עבודות וואס א כהן גדול דארף טון, איז דא געוויסע עבודות וואס א כהן הדיוט קען טון מיט די בגדי חול? דאס פאסט אוודאי נישט צו זאגן. און במילא פארוואס דארף מען א שפעציעלע לימוד אז לדורות דארף די כהן הדיוט גיין מיט בגדי כהונה? זאגט טאקע די גמרא אין מילתא דאתיא בקל וחומר טרח וכתב לה קרא, ס'דא טאקע זאכן וואס מען קען ארויסנעמען פון א קל וחומר, אבער פון דעסט וועגן די תורה ברענגט א לימוד. איז ווייטער, אין פסוק ח' שטייט והשורף אותה יכבס בגדיו במים ורחץ בשרו במים וטמא עד הערב, און יעצט גייט מען צו פסוק ט'. שטייט אין פסוק ט' ואסף איש טהור את אפר הפרה והניח, שטייט ווייטער מחוץ למחנה במקום טהור, אז סגייט א איש טהור און נעמט צאם די אפר הפרה און לייגט עס אוועק מחוץ למחנה, דרש'נט מען איש להכשיר את הזר, אז דא קען אפילו א זר אויך צאם נעמען די אש פונעם פרה אדומה, טהור, פון דעם שטייט טהור, להכשיר את האישה, אז אפילו א אישה ווילאנג זי איז טהור קען זי דאס אויך טון, והניח, שטייט והניח מחוץ למחנה במקום טהור, דרש'נט מען, מי שיש בו דעת להניח, דארף איינער וואס האט דעת, יצאו חירש שוטה וקטן, שאין בהן דעת להניח, זיי טארן דאס נישט טון א חירש שוטה וקטן, ווייל זיי האבן נישט קיין דעת, איז ווייטער, פון יעצט פון פסוק י ביז פסוק ט ז דרש'נט מען נישט דא, פסוק י ז שטייט אין פסוק, ולקחו לטמא מעפר שריפת החטאת, ונתן עליו מים חיים אל כלי, אז מען נעמט פון די אש, און מען מישט עס אויס מיט מים חיים אין א כלי, תנן התם, ברענגט די גמרא יעצט א משנה, שטייט אין משנה אין פרה, הכל כשרין לקדש, אלע טהור'ע מענטשן זענען כשר לקדש מיינט אויסמישן די אפר פרה אדומה מיט די וואסער, חוץ מחרש שוטה וקטן, א חרש שוטה וקטן זענען נישט כשר, רבי יהודה מכשיר בקטן, ופוסל באישה ובאנדרוגינוס, רבי יהודה זאגט, צוויי זאכן אנדערש ווי די תנא קמא. די ערשטע זאך, זאגט רבי יהודה אז א קטן מעג יא, תנא קמא האט דאך געזאגט אז א חרש שוטה וקטן טאר נישט, זאגט רבי יהודה א קטן יא, און די צווייטע זאך איז א פרוי, תנא קמא זאגט אז א פרוי איז אויך כשר אויף די עבודה, אויף אויסמישן די וואסער מיט די אש, און רבי יהודה זאגט ניין, רבי יהודה פוסל באישה ובאנדרוגינוס. זאגט יעצט די גמרא, מאי טעמא דרבנן, וואס איז די טעם פון די תנא קמא? זאגט די גמרא, דכתיב, ווייל שטייט אין פסוק, פסוק י ז, ולקחו לטמא מעפר שריפת החטאת, און ממילא, שטייט ולקחו איז משמע אז דאס גייט ארויף אויף די פריערדיגע זאך, די פריערדיגע עבודה וואס מען האט געהאט איז דאך געווען אין פסוק ט' ואסף איש טהור את אפר הפרה והניח מחוץ למחנה במקום טהור, וואס טייטש די לעצטע עבודה איז געווען צאמנעמען די אש, יעצט רעדט מען פון אויסמישן די אש מיט וואסער, און ממילא איז עס א בחינה פון משמע ממילא מען רעדט פון די זעלבע מענטשן, הנך דפסלי לך באסיפה פסלי לך בקידוש, והנך דאכשרי לך באסיפה, אכשרי לך בקידוש. אזוי ווי ביים צאם נעמען די אש האמיר דאך געשמועסט אז סיי א מאן סיי א פרוי מעגן, און א חרש שוטה וקטן טארן נישט, איז די זעלבע זאך דא, מיטן אויסמישן די וואסער מעג אויך א מאן און א פרוי, אבער א חרש שוטה וקטן טארן נישט, איז משמע ממילא אזוי ווי מען האט געזען, ורבי יהודה, רבי יהודה זאגט אנדערש, אם כן זאגט רבי יהודה, טאמער דאס איז אלץ א המשך פון פריערט, לימא קרא ולקח, וואלט געדארפט שטיין ולקח, ולקח איז טייטש די זעלבע מענטש וואס מ'האט גערעדט ביז יעצט. מאי ולקחו, ולקחו איז מוסיף עפעס, דאפילו קטן, דפסלי לך התם, הכא כשר, ולקחו זאגט רבי יהודה קומט מוסיף זיין אז אפילו א קטן, א קטן וואס מ'האט פריערט געזען ער טאר נישט צוזאם נעמען די אש, דא איז די תורה מוסיף אז ער מעג יא אויסמישן די אש מיט די וואסער, איי אישה מנא ליה, פון ווי ווייסט רבי יהודה אז א אישה נישט, פריער האט דאך אישה אויך געמעגט, פארוואס דא נישט, איז ווייל דא שטייט ונתן ולא ונתנה, די פסוק זאגט דאך, ולקחו לטמא מעפר שריפת החטאת, ונתן, פארוואס שטייט נישט ונתנה, ונתן עליו מים, נאר וואס דען, זאגט רבי יהודה, ס'איז מוציא אן אישה, און מילא לויט רבי יהודה איז דאס א בחינה פון משמע מוציא מיד משמע, אז ס'טוישט זיך, ביז יעצט האט מען גערעדט פון א מאן און א פרוי נישט פון א חרש שוטה וקטן, יעצט רעדט מען פון א מאן און א קטן און נישט פון א פרוי, זאגט די גמרא יעצט ורבנן, און די חכמים, וואס וועלן די חכמים ענטפערן צום טענה פון רבי יהודה, רבי יהודה זאגט ולקחו קומט דאך טאקע לכאורה עפעס מוסיף זיין, ונתן קומט דאך עפעס ממעט זיין, וואס וועלן זיי זאגן צו די טענה? זאגן די חכמים, אי כתב רחמנא, ולקח ונתן, טאמער ס'וואלט טאקע געשטאנען ולקח ונתן זאגסטו מיר דעמאלטס וואלט איך פארשטאנען אז ס'איז א המשך פון די פריערדיגע פסוקים, ס'איז נישט אזוי, ווייל דעמאלטס וואלט איך געזאגט הוה אמינא עד דשקיל חד ויהיב חד, אז דער זעלבער מענטש וואס נעמט צאם די אש, ער איז דער וואס דארף אויסמישן, ס'דארף זיין איין מענטש, פארדעם זאגן די חכמים כתב רחמנא ולקחו, זאלסט וויסן ס'קען זיין צוויי אנדערע מענטשן, מיינט נישט צו זאגן אז מען קומט דא מוסיף זיין א קטן, נאר עס קען זיין צוויי באזונדערע מענטשן, ווייטער טאמער ס'וואלט געשטאנען ואי כתב רחמנא ולקחו ונתנו, ביי ביידע א געדאפלטע לשון, הוה אמינא וואלט איך געזאגט, עד דשקלי תרי ויהבי תרי, אז מען דארף האבן צוויי מענטשן, ס'טייטש צוויי מענטשן זאלן צוזאם נעמען די אש, און די זעלבע צוויי מענטשן זאלן עס אויסמישן מיט וואסער, פאר דעם זאגן די חכמים כתב רחמנא ולקחו ונתן, דאפילו שקלי תרי ויהיב חד זאלסט וויסן אפילו צוויי האבן צוזאם גענומען, און איינער האט אויסגעמישט, איז אויך כשר, איז קודם כל זעהן מיר שוין אז ס'מוז נישט זיין די זעלבע מענטש, פארדעם האט די תורה געטוישט די לשון, אבער נישט זאלסט קומען מרבה זיין א קטן און מוציא זיין אן אישה, זאגט אונז די גמרא ווייטער פסוק י"ח, שטייט אין פסוק ולקח אזוב וטבל במים איש טהור, וואס די פסוק גייט ארויף אויף די הזאה אויפן שפריצן די מי חטאת, יעצט אזוי פארוואס שטייט דא איש טהור, בעצם טאמער מ'רעדט פונעם זעלבן מענטש, טאמער ס'איז משמע ממילא, וואלט גארנישט געדארפט שטיין. מילא פון דעם אז ס'שטייט דא איש טהור, איז דאס איז קלאר אז דא איז א דוגמא פון משמע מוציא מיד משמע, מען רעדט דא פון א אנדערע מענטש פון ביז יעצט, איז ממילא אזוי, לרבנן, לויט די חכמים, וואס די חכמים האבן געזאגט אז צאם נעמען די אש און אויסמישן די אש מיט וואסער איז פסול ביי א קטן און כשר ביי א אישה, איז דא וועט דארפן זיין פונקט פארקערט, איש ולא אישה טהור להכשיר את הקטן, דא וועט א פרוי נישט טארן שפריצן און א קטן יא, ווייטער ולרבי יהודה, און לויט רבי יהודה, וואס רבי יהודה האט געזאגט אז טאקע צאמנעמען מעג א פרוי און נישט קיין קטן, אויסמישן מעג א קטן נישט קיין פרוי, איז דא צוריק, איש ולא קטן, וטהור להכשיר את האישה, דא איז שוין ווייטער פארקערט, אז א קטן נישט און א פרוי יא. פרעגט אונז די גמרא, מיתיבי א קשיא אויף רבי יהודה פון א משנה, שטייט אין די משנה, די משנה זאגט אין פרה, הכל כשרין להזות, יעדער מעג שפריצן די מי חטאת, חוץ מטומטום ואנדרוגינוס ואישה, וקטן שיש בו דעת, און א קטן וואס האט א דעת צו שפריצן, אישה מסייעותו ומזה, מעג אים א פרוי צוהעלפן, ס'טייטש אז אפילו א פרוי אליין טאר נישט און מעג צוהעלפן א קטן ווייל א קטן מעג יא, זעהן מיר דאך דא קלאר, דלא כרבי יהודה, און פון דעסטוועגן זאגט די גמרא אין די משנה דארט, ולא פליג רבי יהודה, זעהן מיר נישט אז רבי יהודה זאל זיך קריגן, איז לכאורה א קשיא אויף רבי יהודה, זאגט די גמרא אמר אביי, זאגט אבער אביי, כיוון דאמר מר משמע מוציא מיד משמע ומשמע ממילא, נאכדעם אבער וואס מען האט געזען אז ס'איז דא געוויסע פסוקים וואס איז טאקע משמע ממילא, ס'איז משמע פונקט ווי פריער, אבער ס'דא פסוקים וואס איז משמע מוציא מיד משמע, ס'דא פסוקים וואס מ'זעט קלאר, שטייט אין פסוק למשל דא אין פסוק י ח שטייט איש טהור, און ממילא די פסוק וויל אונז זאגן אז ס'איז אנדערש ווי די פריערדיגע פסוק, און ממילא מוז מען זאגן פליג אז רבי יהודה קריגט זיך, ווייל אז אין די פריערדיגע פסוק, אין די פסוק פון אויסמישן, זאגט רבי יהודה אז א פרוי טאר נישט און א קטן מעג יא, מוז זיין אז דאס וואס שטייט דא איש טהור איז אז א פרוי מעג יא און אז א קטן טאר נישט, און אפילו מען זעט טאקע נישט אין די משנה אז רבי יהודה זאל זיך קריגן, מוז אבער זיין אז רבי יהודה קריגט זיך. זאגט אונז די גמרא ווייטער, שטייט אין פסוק, פסוק י ט, והזה הטהור על הטמא, פארוואס שטייט דא נאכאמאל טהור, אין די פריערדיגע פסוקים שטייט שוין אז ס'דארף זיין טהור, טהור מכלל שהוא טמא, איז משמע אז שטייט נאכאמאל טהור אז ער איז אביסל טמא, ס'טייטש נישט אינגאנצן טמא נישט אינגאנצן טהור, לימד על טבול יום שכשר בפרה, מען לערנט פון דא אז א טבול יום, איינער וואס איז געווען טמא ער האט זיך גע'טובל'ט ער האט נאכנישט געהאט קיין הערב שמש, אז ער מעג טון די עבודות אין דעם פרה אדומה אפילו ער איז נאך א טבול יום, זאגט אונז די גמרא, אמר רב אסי, האט רב אסי געזאגט, כי הוו בה ר' יוחנן וריש לקיש בפרה, ווען ר' יוחנן און ריש לקיש זענען געזעצן צוזאמען און געלערנט די פרשה פון פרה אדומה, און זיי האבן פרובירט צו דרש'ענען די פסוקים אדער אז אלע פסוקים זאלן זיין משמע ממילא, אלעס זאל זיך רעדן פונעם זעלבן מענטש, אדער אז אלע פסוקים זאלן זיין משמע מוציא מיד משמע, אז יעדע פסוק קומט שולל זיין דעם פריערדיגן פסוק, לא מסקי מינה, אלא כמאי דמסיק תעלא מבי כרבא, האבן זיי געקענט מעלה זיין דערפון זיי האבן נאר געקענט ארויסנעמען פון דעם אזוי ווי א פוקס וואס גייט אויף אן אויסגעאקערטע פעלד, ווי רש"י איז מסביר, אזוי ווי א פוקס ווען ער גייט אויף א אויסגעאקערטע פעלד ברענגט ער ארויף נאר סך הכל אביסל שטויב, די זעלבע זאך אביסל שטויב האבן זיי געקענט מעלה זיין, זיי האבן גארנישט געקענט מחדש זיין, אלא אמרי זיי האבן בלית ברירה געמוזט זאגן אז ס'איז דא טאקע פסוקים וואס איז משמע המוציא מיד משמע, און ס'איז דא פסוקים וואס איז משמע ממילא אזוי ווי מ'האט געזען. זאגט יעצט די גמרא, אונז האבן מיר דאך געהאט די מחלוקת פון רב און שמואל, וואס רב האט געזאגט אז שחיטת פרה פסולה בזר, און שחיטת פרו כשרה בזר, און שמואל האט געזאגט שחיטת פרה כשרה בזר, שחיטת פרו פסולה בזר, זאגט די גמרא תני תנא קמיה דרבי יוחנן, האט איינער פארגעלערנט א ברייתא פאר רבי יוחנן אז כל השחיטות כשרות בזר חוץ משל פרה אז אלע שחיטות זענען כשרות בזר חוץ פון פרה אדומה אזוי ווי רב האט געזאגט אמר ליה רבי יוחנן האט רבי יוחנן געזאגט פוק תנא לברא גיי לערן די ברייתא אינדרויסן פון בית מדרש איז נישט גערעכט לא מצינו שחיטה בזר פסולה נישט דא אזא זאך שחיטה בזר פסולה און עס גייט ארויף אויף ביידע נישט ביי פרה און נישט ביי פרו נישט ביים פרה אדומה און נישט ביים פר פון כהן גדול זאגט די גמרא ורבי יוחנן לא מיבעיא לתנא דלא ציית, נישט נאר אז ער האט נישט געפאלגט און ער האט נישט אנגענומען די תנא פון די ברייתא, אלא אפילו לרביה לא ציית, אפילו זיין אייגענע רבי האט ער נישט מקבל געווען דאס זיין רבי האט געזאגט ביי די זאך, דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק זיין רעבן, שחיטת פרה בזר פסולה, זיין רבי האט געהאלטן אז שחיטת פרה בזר איז פסולה אזוי ווי די שיטה פון רב, ואני אומר און רבי יוחנן זאגט כשרה לא מצינו שחיטה שפסולה בזר, נישט דא אזא זאך אז שחיטה זאל זיין פסול ביי א זר לויט די שיטה פון רבי יוחנן. זאגט די גמרא ווייטער, מיר האבן געזען די משנה בא לו אצל פרו שניה אז ער איז צוריק געגאנגען צו זיין פר און געמאכט נאכאמאל א ווידוי נאר דאס מאל האט ער געמאכט די ווידוי אויף זיך און אויך אויף אלע כהנים, פרעגט די גמרא מאי שנא בווידוי ראשון דלא אמר ובני אהרן עם קדושך און מאי שנא בווידוי שני דאמר ובני אהרן עם קדשיך, פארוואס דאס מאל האט ער אויך מוסיף געווען די כהנים, זאגט די גמרא, תנא דבי רבי ישמעאל, כך היא מידת הדין נותנת, אזוי זאגט דער שכל, מוטב יבוא זכאי ויכפר על החייב, ואל יבוא חייב ויכפר על החייב, ענדערש זאל א זכאי מכפר זיין אויף א חייב ווי איידער א חייב, ס'טייטש קודם מאכט דער כהן גדול ווידוי אויף זיך, ער אליינס זאל האבן כפרת עוונות, און נאכדעם וואס ער האט שוין כפרת עוונות ער איז שוין א זכאי קען ער שוין זאגן ווידוי פאר אלע כהנים. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, מען האלט מיר יעצט נאך די צווייטע מאל וואס ער האט געמאכט ווידוי אויף זיין פר, יעצט איז שחטו, ער שעכט דעם פר, וקיבל במזרק את דמו, ער מאכט קבלת הדם, און ער שפריצט נישט די בלוט, נאר ונתנו למי שהוא ממרס בו, ער גיבט עס פאר א צווייטן כהן זאל עס אויסמישן כדי עס זאל נישט פארגליווערט ווערן, על הרובד הרביעי שבהיכל, דער צווייטער כהן שטייט אויפן פערדן שורה פון די באלאטעס אינעם היכל, מ'וועט זען די גמרא ס'מיינט נישט די היכל, נאר ס'מיינט די עזרה, דארט איז געשטאנען א כהן ער האט אויסגעמישט די בלוט כדי שלא יקרוש כדי די בלוט זאל נישט פארגליווערט ווערן, ווייטער נטל מחתה ועלה לראש המזבח ער האט גענומען א שאוול און ארויף אויבן אויפן מזבח ופנה גחלים אילך ואילך און ער האט גערוקט פון די קוילן צו רעכטס און צו לינקס וחותה מן המעוכלות הפנימיות כדי זאל נעמען פון די מיטלסטע קוילן די גוטע די פארברענטע די וואס ברענט גוט וירד והניחה על הרובד הרביעי שבעזרה און ער איז אראפגעגאנגען פונעם מזבח און ער האט אראפגעלייגט דעם שאוועל מיט די קוילן אויך דארט אויפן פערדן שורה פון די באלאטעס אין די עזרה, כדי ער זאל קענען גיין ביזדערווייל אנפילן די כף מיט די קטורת. יעצט אזוי, זאגט די משנה, בכל יום היה חותה בשל כסף ומערה בתוך של זהב, יעדן טאג ווען ער איז געגאנגען מקטר זיין די קטורת, האט ער גענומען א זילבערנע שאוועל אויפן מזבח, גענומען פון די קוילן מיט א זילבערנע שאוועל, און שפעטער עס אריבערגעפירט צו א גאלדענע שאוועל צו א גאלדענע מחתה, והיום, חותה בשל זהב ובה היה מכניס, אט היינט יום כיפור האט ער גענומען א גאלדענע מחתה, ס'טייטש גראד ווען ער איז ארויף אויפן מזבח איז ער שוין געגאנגען מיטן גאלדענע מחתה, האט עס אנגעפילט מיט קוילן, און דאס אליין די מחתה מיט די קוילן האט ער אריינגעטראגן אין קדשי קדשים. ווייטער נאך א חילוק צווישן יום כיפור און א גאנץ יאר, בכל יום חותה בשל ארבע קבין, ומערה לתוך שלושת קבין, א גאנץ יאר האט מען גענומען מיט די זילבערנע מחתה, וואו די זילבערנע מחתה איז געווען גרויס פיר קב, און מ'האט עס אריבערגעפירט צו א קלענערע שאוול די גאלדענע מחתה, וואו די גאלדענע מחתה איז נאר געווען גרויס דריי קב, בעצם האט מען נאר געדארפט דריי קב, נאר מ'האט גענומען פיר זאל זיין אסאך זאל איבערבלייבן, יום כיפור האט מען נאר גענומען דריי והיום חותה בשלושה קבין ובה היה מכניס, יום כיפור האט מען נאר גענומען דריי און דאס האט מען טאקע אריינגעטראגן אין קדשי קדשים, זאגט די משנה ווייטער רבי יוסי אומר בכל יום חותה בשל סאה ומערה בתוך שלושת קבין, והיום חותה בשלושה קבין, ובה היה מכניס. ס'טייטש רבי יוסי קריגט זיך, רבי יוסי זאגט נישט א גאנץ יאר איז געווען גרויס פיר קב, נאר א גאנץ יאר איז געווען גרויס א סאה, דאס איז זעקס קב, און ווייטער היינט יום כיפור איז געווען גרויס דריי קב און טאקע מיט די מחתה אליין איז מען אריין אין קדשי קדשים. נאך א זאך זאגט די משנה, בכל יום היתה כבדה, והיום קלה, א גאנץ יאהר איז די מחתה געווען שווער, און יום כיפור איז געווען א דינערע מחתה, עס איז געווען לייכטער, זאל זיין לייכטער פארן כהן גדול צו טראגן, ווייל ער האט דאך געפאסט, איז ער געווען שוואך, האט מען גענוצט א לייכטערע מחתה. נאך א חילוק, בכל יום היתה ידה קצרה, והיום ארוכה, ס'טייטש א גאנץ יאהר די מחתה געווען א קורצע מחתה, יום כיפור איז געווען לאנג, ער זאל עס קענען לייגן אונטער די ארעם, זאל זיין גרינגער צו טראגן. נאך א חילוק, בכל יום היתה זהבה ירוק, א גאנץ יאהר איז געווען אזא געלע גאלד, והיום אדום, יום כיפור איז געווען א רויט גאלד א טייערערע גאלד, דברי ר' מנחם. נאך א חילוק בכל יום מקריב פרס בשחרית ופרס בין הערבים, די קטורת איז דאך געווען א האלבע מנה אינדערפרי און א האלבע מנה נאכמיטאג, והיום יום כיפור מוסיף מלוא חפניו, האט דער כהן גדול צוגעלייגט מלוא חפניו קטורת וואס דאס האט מען מקטיר געווען אין קדשי קדשים. נאך א חילוק בכל יום היתה דקה, א גאנץ יאר די קטורת איז געווען דקה דין אויסגעהאקט, והיום דקה מן הדקה, מ'האט עס נאכאמאל אריינגעלייגט אין די מכתשת, נאכאמאל אויסגעהאקט, ס'איז געווען נאך דינער. נאך א חילוק צווישן יום כיפור און א גאנץ יאר, בכל יום כהנים עולין במזרח של כבש, ויורדין במערבו. ס'טייטש א גאנץ יאר נארמאל, ווען כהנים זענען ארויף אויפן מזבח, איז גראד ווען מ'איז ארויף אויפן מזבח האט מען געדארפט מאכן א רעכטס, און במילא איז מען נישט ארויף אינמיטן די כבש אויפן לינקע זייט, מ'איז גראד ארויף אויפן רעכטן זייט פונעם כבש, מ'זאל נישט סתם דארפן גיין איבעריגע טריט וואס איז נישט קיין כבוד, ממילא איז מען ארויף אויפן רעכטן זייט, מ'האט גראד געמאכט א רעכטס, שפעטער איז מען געגאנגען ארום און ארום דעם מזבח, און ווען מען איז אראפגעקומען איז מען אראפ אויף די לינקע זייט אויפן מערב זייט פונעם כבש, והיום היינט יום כיפור כהן גדול עולה באמצע ויורד באמצע, כהן גדול גייט אינמיטן פונעם כבש ארויף און אראפ, פארוואס ווי רש"י איז מסביר כדי צו ווייזן אז ער איז א בן בית אין בית מקדש און צו ווייזן די חיבה פון כלל ישראל די כהן גדול איז דאך א שליח פון כלל ישראל די חיבה פון כלל ישראל ביים רבונו של עולם פאר דעם איז ער געגאנגען ווי א בן מלך איז געגאנגען אינמיטן פונעם כבש, רבי יהודה אומר רבי יהודה זאגט לעולם כהן גדול עולה באמצע ויורד באמצע, א גאנץ יאר די כהן גדול אויך ארויף און אראפ אינדערמיטן. נאך א זאך זאגט די משנה בכל יום כהן גדול מקדש ידיו ורגליו מן הכיור, א גאנץ יאר איז ער מקדש די ידיים ורגליים גראד פונעם כיור, והיום יום כיפור מן הקיתון של זהב, פון א גאלדענע קריגל. רבי יודא אומר, רבי יודא זאגט לעולם כהן גדול מקדש ידיו ורגליו מן הקיתון של זהב, די כהן גדול האט אלעמאל גענוצט א גאלדענע קריגל. נאך א זאך זאגט די משנה בכל יום היו שם ארבע מערכות, יעדן טאג איז געווען פיר מערכות אויפן מזבח, והיום חמש, יום כיפור איז געווען פינף, דברי ר' מאיר, רבי יוסי אומר רבי יוסי זאגט בכל יום שלש, והיום ארבע, א גאנץ יאר געווען דריי, יום כיפור געווען פיר, רבי יודא אומר רבי יודא זאגט בכל יום שתיים, והיום שלש, א גאנץ יאר געווען צוויי, יום כיפור געווען דריי, מ'וועט זעהן אין די גמרא וואס איז די מחלוקת.